אונז הייבן היינט אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת דף נ ד עמוד ב' זעקס שורות פון אונטן רב ורב חנינא, אינעם פאריגן שיעור האבן מיר דאך געלערנט אז פרתו של ר' אלעזר בן עזריה היתה יוצאת ברצועה שבין קרניה, און באמת האט שוין די גמרא געברענגט אז דאס איז נישט געווען זיין אייגענע קו דאס איז געווען זיין שכנה, נאר וויבאלד ער האט נישט מוחה געווען ווערט דאס אנגערופן אויף זיין נאמען. איז דא גייט די גמרא אראפברענגען וועגן דעם ענין אז ווען א מענטש קען מוחה זיין און ער איז נישט מוחה איז ער נתפס על אותו עון מיינט אז מען האלט אים פון הימל פאראנטווארטליך וויבאלד ער וואלט עס געקענט פארמיידן און ער ווערט נענש דערויף זאגט די גמרא רב ורבי חנינא ורבי יוחנן ורבי חנינא מתנו דאס זענען די פיר אמוראים וואס זיי האבן געלערנט די פאלגענדע זאך איז די גמרא גיט א האק איבער נאך פאר די גמרא ברענגט וואס זיי האבן געזאגט. אז בכולי סדר מועד כל כי האי זוגא אין גאנץ סדר מועד ווען מען טרעפט די זוג די פיר חכמים איז חלופי ר' יוחנן ומעייל ר' יונתן איז דא אזעלכע וואס טוישן אריין און זיי זאגן אנשטאטס ר' יוחנן זאגן זיי דעם אמורא ר' יונתן וואס האבן די פיר אמוראים געזאגט אז כל שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה א מענטש וואס האט א מעגליכקייט מוחה צו זיין אויף זיין שטוב מענטשן ווען זיי טוען נישט ריכטיגע זאכן און ער האט נישט מוחה געווען ער האט נישט געשטערט נתפס על אנשי ביתו וועט ער נענש ווערן אויף די עבירות וואס זיי האבן געטון, וויבאלד ער וואלט עס ווען געקענט צוריקהאלטן. באנשי עירו, אויב איינער האט א ברייטערע אויטאריטעט, אזוי ווייט אז ער קען ווען מוחה זיין און צוריקהאלטן די מענטשן פון זיין שטאט צו טון נישט ריכטיגע זאכן, איז נתפס על אנשי עירו וועט ער געשטראפט ווערן אויכעט אויף די מעשים, די שלעכטע מעשים פון זיינע שטאט מענטשן. בכל העולם כולו, טאמער האט ער אן השפעה, אויף די גאנצע אידישע וועלט, למשל ער איז א מלך אדער א נשיא וואס מ'האט מורא פון אים, און ווען ער וואלט ווען מוחה געווען וואלט מען אים געפאלגט, איז נתפס על כל העולם כולו, העט ער געשטראפט ווערן אויף די עבירות פון די גאנצע אידישע וועלט. אמר רב פפא, והני דבי ריש גלותא, די, די, די שטוב מענטשן פון דער ריש גלותא וואס זיי האבן דאך געהאט א גרויסע כח, דער ריש גלותא, איז געווען די הויפט פון די אידן אין בבל אזוי ווי דער נשיא איז געווען אין ארץ ישראל איז געווען דער ריש גלותא אין בבל איז געווען א אייניקל פון דוד המלך און האט אפילו געהאט כח פון די רעגירונג פאליציי ער האט געקענט באשטראפן זיי האבן געהאט א געוואלדיגע השפעה און א כח איז טאקע דערפאר נתפסו על כולי עלמא זיי ווערן געכאפט אויף די גאנצע וועלט דאס מיינט אלע אידן ווען זיי פירן זיך נישט אויף ווי ס'דארף צו זיין וועט דער ריש גלותא זיין פאראנטווארטליך דערויף וויבאלד זיי וואלטן ווען געקענט מוחה זיין מ'האט מורא פון זיי. ווי זעט מען די נקודה אז ווען איינער קען מוחה זיין און ער איז נישט מוחה איז האלט מען אים פאראנטווארטליך, ברענגט די גמרא כי הא דאמר רב חנינא אזוי ווי רב חנינא האט געזאגט, טאקע רב חנינא איז איינער פון די פיר אמוראים וואס מען האט דערמאנט פריער ביי די מימרא, און יעצט ברענגט רב חנינא א ראיה פון פסוק מאי דכתיב שטייט אין ישעיה קאפיטל ג' פסוק י ד ווען דער נביא זאגט דארטן מוסר פאר די אנשי ירושלים שטייט השם במשפט יבוא עם זקני עמו ושריו, דער אייבערשטער וועט קומען מיט א משפט מיט די זקני עמו, דאס זענען די תלמידי חכמים, און מיט די שרים, שטעלט זיך א שאלה, אם שרים חטאו, אויב די שרים האבן געזינדיגט, און דא גיימיר אריבער צו דף נ ה עמוד א', זקנים מה חטאו, וואס האבן די תלמידי חכמים געזינדיגט, און ווי די מהרשא רעדט שוין אויס, אז מען קוקט אין די פסוקים פריער אין ישעיה קאפיטל א' פסוק כג, זעט מען אז די נביא רעדט דארטן בעיקר פון די עבירות פון די שרים, שטייט שריך סוררים, וחברי גנבים, כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים, על כל פנים, די נביא ישעיה רעדט בעיקר פון די עבירות וואס די שרים זענען באגאנגען, און נישט די תלמידי חכמים, פאר דעם פרעגט דא די די גמרא, וואס פאר א שייכות קומט דא אריין אז דער אייבערשטער גייט א משפט מיט די שרים אויף זייערע פארברעכנס, וואו קומען דא אריין די זקנים די תלמידי חכמים, אלא אימא דארף מען דאס זאגן, אזוי זאגט רבי חנינא, על זקנים שלא מיחו בשרים, וויבאלד די תלמידי חכמים האבן דאך געהאט א השפעה, און זיי וואלטן געקענט מוחה זיין אין די שרים, און זיי האבן עס נישט מוחה געווען, און וועגן דעם וועט דער אייבערשטער קומען אויף א משפט מיט זיי, כאילו ווי זיי אליין האבן געטון די עבירות. פון דא זעט מען אז ווען א מענטש קען מוחה זיין, ווערט ער נתפס אויב ער האט נישט מוחה געווען. גמרא שטימט זייער גוט מיט די גמרא אין מסכת סוכה דף כ ט, אז ס'איז דא פיר זאכן, וואס צוליב דעם ווערן די נכסי בעלי בתים נמסרים למלכות, באלעבאטים מיינט רייכע מענטשן וואס זייער פארמעגן, די רעגירונג טוט צונעמען זייער פארמעגן, איז איינע פון די פיר סיבות וואס די גמרא גייט דארט אן איז ווייל שהיה סיפק בידם למחות ולא מיחו, און ווי רשי זאגט דארטן אז די באלעבאטים וויבאלד זיי האבן אסאך געלט און מענטשן האבן פאר זיי רעספעקט און מען האט מורא פון זיי, איז וואלטן זיי געקענט מוחה זיין אויף די עבירות פון די מענטשן פונעם דור, און ווייל זיי זענען נישט מוחה ווערן זיי נתפס אויף דעם. דערציילט די גמרא רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל דער אמורא רב יהודה געזעצן פאר זיין רעבן שמואל אתא ההיא איתתא איז געקומען א פרוי קא צווחה קמיה און זי האט געשריגן פאר שמואל אז מענטשן בא'עוולה'נען איר ולא הוה משגיח בה און שמואל האט זיך נישט אומגעקוקט אויף איר. אמר ליה האט רב יהודה געזאגט צו זיין רעבן לא סבר לה מר דער רעבע האלט דען נישט וואס שלמה המלך זאגט אין משלי כ א. אוטם אזנו מזעקת דל, ווען איינער פארשטאפט זיין אויער און הערט זיך נישט צו צו די געשריי פון דעם ארעמאן, איז מידה כנגד מידה, איז גם הוא יקרא ולא יענה, ווען ער אליין וועט רופן צום אייבערשטן, וועט ער אויך נישט געענטפערט ווערן. ווי קען זיין אז דער רבי מאכט זיך נישט וויסנדיג פון די געשריי פון דער פרוי, אמר ליה האט אים שמואל געענטפערט שיננא דו שארפער מען טרעפט אסאך מאל אין שס אז שמואל האט גערופען זיין תלמיד רב יהודה מיט די לשון שיננא רישך בקרירי דיין הויפט דאס מיינט דיין רבי איך בין דאך דיין רבי איך וועל נאר באקומען קאלט וואסער דאס מיינט צו זאגן אז איך וועל נישט ווערן אפגעבריהט פון דעם איך וועל נישט באקומען דעם עונש נאר ווייסטו ווער רישא דרישך, דער רבי פון דיין רבי בחמימי, דער וועט אפגעבריעט ווערן מיט הייסע וואסער, הא יתיב מר עוקבא אב בית דין, ס'זיצט זיך דא מר עוקבא וואס ער איז דער אב בית דין, זי ער ווערט אנגערופן רישא דרישך, דער רבי פון דיין רבי, דאס מיינט ער איז מיין רבי, ער איז נאך שטערקער פון מיר, ער האט א געוואלדיגע השפעה און א כח, זעט אויס אז שמואל האט געוואוסט אז די פרוי האט זיך שוין באקלאגט פאר מר עוקבא, פארן ראש בית דין, פאר אב בית דין, און מר עוקבא האט גארנישט קער גענומען דערפון, און דעריבער האט שמואל געזאגט אז דער מר עוקבא וועט געשטראפט ווערן, ווייל ער איז נישט מוחה אויף די עוולות, דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק אין ירמיה קאפיטל כ א, בית דוד, כה אמר ה', אזוי זאגט דער אייבערשטער צו די בית דוד, צו די קעניגליכע שטוב, דינו לבוקר משפט, די ערשטע זאך אינדערפרי, אינדערפרי נאך פאר עטס נעמט קער פון ענקער אייגענע זאכן, זאלט עטס זיך נעמען טוהן דינים פון משפט, והצילו גזול מיד עושק, עטס זאלטס מציל זיין דער וואס ווערט באגזל'ט פון דעם וואס טוט אים באגזל'ענען, פן תצא כאש חמתי, טאמער וועט עטס נישט קער נעמען פון די עוולות, וועט מיין צארן ארויסגיין ווי א פייער ובערה און ס'וועט פארברענען ואין מכבה, און קיינער וועט עס נישט קענען אויסלעשן, מפני רוע מעלליהם וועגן די שלעכטע מעשים. זעט מען פון דעם אז דער אייבערשטער האט פארלאנגט פון די בית דוד וואס זיי זענען בכח, מענטשן האבן מורא געהאט פון זיי אז זיי זאלן קער נעמען, און די זעלבע זאך דא אויך, האט שמואל זיך פארענטפערט אז ער אליין האט נישט קיין השפעה און ער קען גארנישט טון, און דעריבער וועט מר עוקבא באשטראפט ווערן ווייל ער איז נישט מוחה, און ער וואלט ווען געקענט מוחה זיין ווייל ער איז די אב בית דין. אמר ליה רבי זעירא לרבי סימון, לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא, דער רבי זאל זאגן מוסר פאר די שטוב מענטשן פון ריש גלותא, ווי מען טרעפט אסאך מאל אין ש ס אז די אנשי ריש גלותא וואס האבן זיך דארט געדרייט זענען געווען אינשי דלא מעלי און זיי האבן געטוהן ווילדע און נישט גוטע זאכן, האט ער געבעטן, רבי זעירא האט געבעטן רבי סימון אז ער זאל מוחה זיין פאר זיי, אמר ליה האט רבי סימון געענטפערט לא מקבלי מינאי זיי וועלן מיך נישט פאלגן, אמר ליה האט אים רבי זעירא געזאגט אף על גב דלא מקבלי לוכחינהו מר אפילו זיי זענען נישט מקבל זאל דער רבי נאך אלץ זאגן מוסר פאר זיי, די תוספות רעדט שוין אויס אז ס'איז נישט געווען זיכער אז זיי וועלן נישט מקבל זיין, רבי סימון האט נאר געקלערט מכח ספק אז אפשר וועלן זיי נישט מקבל זיין, אבער וויבאלד ס'איז נאך דא א טשאנס אז אפשר וועלן זיי מקבל זיין האט רבי זעירא געטענה'ט אז מ'מוז זאגן מוסר ווי אונז האבן פריער געלערנט ווייל אנישט וועט מען נתפס ווערן באותו עוון, תוספות רעדט שוין אויס אבער טאמער ס'איז א דבר ברור אז זיי וועלן זיכער נישט מקבל זיין דעמאלטס איז פארקערט איז דא אן ענין מ'זאל נישט מוסר זאגן ווייל ווי חזל זאגן שוין מוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין. ער גייט יעצט ברענגען א ראיה אז דארטן ווי ס'איז דא א ספק אז אפשר וואלט מען ווען מוחה געווען און מ'וואלט אויסגעהערט און מ'איז נישט מוחה באקומט מען א גרויסע עונש דאמר רב אחא ברב חנינא מעולם לא יצא מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, ווען דער אייבערשטער האט ארויסגעגעבן א גזירה טובה א גוטע זאך אז ס'גייט קומען, איז זיך דער אייבערשטער קיינמאל נישט צוריק געצויגן און נאכדעם טוהן א שלעכטע זאך שטאטס די גוטע זאך, חוץ מדבר זה, אויסער איין מאל ווי אונז האמיר יעצט זעהן אז וויבאלד מ'האט נישט מוכיח געווען, די רשעים איז דער אייבערשטער געווען אזוי ברוגז אז כאטשיג ער האט געזאגט אז ער גייט ברענגן טוהן א גוטע זאך האט ער צוריק געצויגן לרעה, דכתיב, שטייט דארטן אין פסוק אין די נבואה פון יחזקאל אויף די פורעניות וואס איז געווען אנגעגרייט צו קומען אויף די אנשי ירושלים אויף די עבירות וואס זיי האבן געטוהן שטייט דארטן אזוי ויאמר ה' אליו. לאמיר זען אז מען אז דער אייבערשטער האט דא גערעדט צו די מלאך גבריאל, עבור בתוך העיר בתוך ירושלים, גיי אריבער אין די שטאט ירושלים, והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה. דער אייבערשטער האט געוואלט ברענגען די גרויסע פורעניות אויף ירושלים, אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל האט דער אייבערשטער געזאגט פאר דעם מלאך גבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים תו של דיו, גיי צייכן אן אויף די שטערנס פון אלע צדיקים א אות תו מיט טינט, באלד וועט מען זען פארוואס עפעס די אות תו, אז דאס זאל זיין א סימן שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, די אלע מלאכי חבלה וואס גייען קומען אין שטאט און מאכן די אלע פורעניות, זאלן נישט געוועלטיגן אין די צדיקים, ווען זיי וועלן זען דעם תו פון טינט, וועלן זיי וויסן אז דאס זענען צדיקים, און זיי קען מען נישט מזיק זיין, ועל מצחם של רשעים תו של דם, און אויף די שטערנס פון די רשעים זאל מען ארויפצייכענען, דער מלאך גבריאל זאל ארויפצייכענען א אות תו פון בלוט, וואס דאס איז א סימן כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה, אז די מלאכי חבלה זאלן וויסן אז אויף זיי דארף מען יא געוועלטיגן. און לאמיר איבערזאגן יעצט די פסוק, ויאמר השם אליו עבור בתוך העיר בתוך ירושלים והתוית תו, מאך א תו, א די אות תו, על מצחות האנשים, אויף די שטערנס פון די מענטשן הנאנחים והנאנקים, וואס קרעכצן און שרייען און ס'טוט זיי וויי, על כל התועבות הנעשות בתוכה, אויף די אלע אומווערדיגע זאכן וואס געשענט אין דער שטאט ירושלים, און דאס מיינט אז מען זאל מאכן א תו אויף די שטערנס פון די צדיקים און זיי וועלן ווערן געראטעוועט פון די אלע עונשים. קודם זעט מען פון דעם אז דער אייבערשטער האט דא ארויסגעגעבן א מידה טובה אז די צדיקים וועלן נישט געשטראפט ווערן. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו, פארוואס טאקע זענען אנדערש די וואס מען גייט מאכן א תו פון טינט אז זיי גייען געראטעוועט ווערן און די אנדערע וואס גייען געשטראפט ווערן די תו פון בלוט? אמר לה האט דער רבונו של עולם געענטפערט, הללו צדיקים גמורים, ס'איז א גרויסע חילוק, זיי זענען צדיקים גמורים, והללו רשעים גמורים. אמרה לפניו רבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מיחו, זענען גארנישט קיין צדיקים גמורים, זיי האבן געהאט א ברירה, די צדיקים האבן געקענט מוחה זיין און צוריקהאלטן די רשעים זאלן נישט זינדיגן און וויבאלד זיי האבן נישט מוחה געווען זענען זיי אויך נישט קיין צדיקים גמורים. די גמרא טאקע אין מסכת עבודה זרה דף ד' ברענגט אז א צדיק גמור קען נישט נתפס ווערן מיט די עבירות פון א רשע, שטייט אז אברהם אבינו האט געטענה'ט ווען דער אייבערשטער האט געוואלט איבערדרייען סדום אז חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשע, א צדיק גמור קען נישט שטארבן וועגן די עבירות פון א רשע, איי אין יחזקאל קאפיטל כ א שטייט דאך יא והכרתי ממך צדיק ורשע, און ווי ס'איז באקאנט די מאמר חזל אז כיוון שניתנה רשות למשחית שוב אינו מבחין בין צדיק לרשע. ענטפערט די גמרא אז ס'איז א גרויסע חילוק, טאמער יענער איז א צדיק גמור, ממש א צדיק גמור האט נישט קיין שום עבירה, דעמאלטס איז געזאגט געווארן וואס אברהם האט געזאגט חלילה לך אז דער צדיק דארף נישט שטארבן, אבער ביי א צדיק שאינו גמור, דארטן זאג איך כיוון שניתנה רשות אינו מבחין. גמרא אין עבודה זרה פרעגט א קשיא טאקע פון אונזער פסוק דא אין יחזקאל אז דא זעט מען יא אז זענען געווען צדיקים גמורים און דאך. צום סוף וועט מען באלד זען אז זיי זענען יא געשטראפט געווארן, און די גמרא ענטפערט טאקע דארטן אז מען קען זיי נישט רופן צדיקים גמורים ווייל זיי האבן געהאט א ברירה מוחה צו זיין און זיי האבן נישט מוחה געווען, און דאס טענה'ט טאקע יעצט די מידת הדין פארן אייבערשטן אז אויב אזוי האבן זיי נישט קיין שום רעכט געראטעוועט צו ווערן ווייל זיי האבן געקענט מוחה זיין און זיי דארפן אויכעט נתפס ווערן אויף זייערע עבירות. לה האט דער אייבערשטער געענטפערט פאר די מדת הדין, אבער גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם, איך ווייס דאך אלעס דער אייבערשטער דאך א צופה און מביט, איך ווייס פון פאראויס, דער אמת איז אז אפילו ווען זיי וואלטן מוחה געווען, די רשעים זענען געווען אזעלכע רשעים אז זיי וואלטן סייווי נישט געפאלגט, ממילא קומט זיך נישט קיין עונש פאר די צדיקים. און דא דארף מען זאגן אמרה לפניו האט די מידת הדין ווייטער געטענה'ט רבונו של עולם אם לפניך גלוי דו ווייסט טאקע פון פאראויס אז זיי וואלטן נישט געפאלגט אבער להם מי גלוי די צדיקים האבן דען געוויסט פאר זיכער אז די רשעים וועלן נישט פאלגן ס'איז געווען א ספק און זיי האבן געדארפט נאכאלץ מוחה זיין מיט דעם האט די מדת הדין ליידער מנצח געווען, והיינו דכתיב און פאר דעם שטייט דארטן ווייטער, זקן, בחור, ובתולה, טף ונשים, דער אייבערשטער האט ארויסגעגעבן א באפעל מען זאל הרג'נען נישט פארשוינען, נישט קיין אלטע און נישט קיין יונגע, טף ונשים, קליינע קינדער און ווייבער תהרגו למשחית, ועל כל איש אשר עליו התו אל תגשו. ס'איז געווען קודם די פלאן פונעם אייבערשטן אז די אלע וואס זאלן האבן די תיו פון טינט, וואס דאס איז א סימן אז זיי זענען צדיקים, זאל די משחית זיך נישט גענענטערן, אבער צום סוף שטייט וממקדשי תחלו. קדשי מיינט, ווי די גמרא וועט באלד דרש'נען, ס'מיינט ממקודשי פון מיינע הייליגע אידן, פארקערט דארטן זאלט עטץ אנהייבן, ליידער אז די שטראף האט זיך גאר אנגעהויבן ביי זיי, מ'האט זיי די ערשטע געשעדיגט. ס'איז געווען אזוי ווי ס'שטייט טאקע ווייטער ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית, די די משחיתים טאקע האבן אנגעהויבן די ערשטע מזיק צו זיין די זקנים אשר לפני הבית, תנא רב יוסף, רב יוסף האט פארגעלערנט א ברייתא, אל תקרי מקדשי, פשוט פשט מיינט, און ממקדשי תחלו, מען זאל אנהייבן אין די בית המקדש אויסצוהרג'נען, דרשן איך יעצט נישט מקדשי, אלא מקודשי, מיינע הייליגע מענטשן, אלו בני אדם, שקיימו את התורה כולה מא' ועד ת', מען רעדט דא פון הייליגע אידן וואס האבן איינגעהאלטן די גאנצע תורה, יעדע זאך וואס שטייט אין די תורה פון א' ביז ת', זיי האבן גארנישט פארפעלט, און פון די האבן די משחיתים געדארפט אנהייבן זיי צו הרג'נען. אזוי טאקע מקוים געווארן מיד תיכף ומיד שטייט ווייטער אין פסוק דארט והנה ששה אנשים דאס זענען די מלאכי חבלה זענען געקומען זעקס מענטשן מדרך שער העליון אשר מפנה צפונה ואיש כלי מפצו בידו און די אלע זענען געקומען מיט זייערע כלי משחית אין די האנט ואיש אחד בתוכם לבוש הבדים צווישן די זעקס משחיתים האט זיך געפונען איינער וואס איז געווען אנגעטון מיט ווייסע קליידער ווי חזל זאגן אין מדרש אז דאס איז מלאך גבריאל, וקסת הסופר במתניו ער האט געהאלטן דארטן די שרייב געצייג, ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת, און זיי זענען געקומען זיי האבן זיך אוועקגעשטעלט ביי די קופערנע מזבח אין בית המקדש. פרעגט די גמרא מזבח הנחושת מי הוה, אין די צייטן פון יחזקאל הנביא איז דען נאך געווען די מזבח הנחושת וואס שלמה המלך וואס משה רבינו האט געמאכט? ס'איז דאך באקאנט אז שלמה המלך האט דאך שוין באהאלטן די מזבח הנחושת, און האט עס ערזעצט מיט א מזבח אבנים וואס איז אסאך גרעסער געווען פון ל"ב אמה, ווי ס'שטייט דארטן אין פסוק אין מלכים כי מזבח הנחושת אשר לפני ה' קטן מהכיל, אז ס'איז געווען צו קליין. דא וואס מען האלט שוין ביי די חרבן בית ראשון, וואס איז שוין לאנג נישט געווען די מזבח הנחושת, ווי קען שטיין ווי קען שטיין דא אין פסוק אז די די משחיתים האבן זיך אוועק געשטעלט ביי די מזבח הנחושת, נאר וואס דען, אמר להו הקדוש ברוך הוא התחילו ממקום שאומרים שירה לפני. ווען עטס הייבטס אן משחית צו זיין הייבטס אן פון די פלאץ ווי מען זאגט שירה פאר מיר, און דאס איז מרמז אויף די לוויים וואס זיי זענען געווען גרויסע צדיקים און זיי האבן געזאגט שירה אויפן מזבח, בכלי נחושת וואס זיי האבן געזינגען מיט כלים פון קופער, און פאר דעם רופט ער עס אן מזבח הנחושת, ווייל אויף די מזבח האט מען געזינגען שירה מיט קופערנע כלים, זעט מען דאך טאקע אז די משחיתים האבן גאר אנגעהויבן ערשט צו הרג'נען פון די צדיקים. דא איז מקוים געווארן דעם ממקדשי ממקודשי תחלו, ומאן נינהו ששה אנשים, ווער זענען די זעקס מענטשן וואס זענען געקומען שעדיגן ירושלים, אמר רב חיסדא, דאס זענען די מלאכי חבלה וואס איינער איז קצף, דער צווייטער איז אף, חימה, משחית, משבר און מכלה. צו דעם האט רב זירא געטענה'ט צו רב סימון אז אפילו אויב ער קלערט אז די אנשי ריש גלותא זענען זיי וועלן אפשר נישט מקבל זיין איז מען נאך אלץ מחויב מוכיח צו זיין וואס ס'איז דאך דא א מעגליכקייט אז זיי וועלן יא מקבל זיין און אויב מ'איז נישט מוכיח איז דאס מורא'דיג א שארפע זאך ווי דער אייבערשטער ווערט זייער ברוגז אונז האבן יעצט געזען אז דאס איז די איינציגסטע מאל וואס דער אייבערשטער האט קודם געזאגט א מידה טובה אז די צדיקים וועלן נישט געשעדיגט ווערן, און צום סוף ווייל מען האט טאקע זיך איבערגעצייגט אזוי ווי די מידת הדין האט גע'טענה'ט אז די צדיקים האבן נישט מוחה געווען איז דער אייבערשטער געווארן אזוי ברוגז און זיי זענען ליידער נתפס געווארן אויף די חטא פון די רשעים און ס'איז געווארן נתהפך די מידה טובה אז גאר די צדיקים האט מען ערשט ערשט אויסגעהארגעט נאך פאר די רשעים. איז די גמרא מאי שנא ת', פארוואס עפעס האט געווען די אות ת' איז געווען די סימן סיי פאר די צדיקים מיט טינט און פאר די רשעים מיט בלוט וואס עפעס פונקט די אות, אמר רב, ת' איז א רמז אויף תחיה, פאר די צדיקים האט עס געמיינט דו וועסט לעבן, און ת' ביי די רשעים האט געמיינט תמות אז דו וועסט שטארבן, און פארדעם איז עס געווען מיט בלוט צו ווייזן אז זיי וועלן שטארבן. שמואל אמר, דער אמורא שמואל זאגט אז די ת' איז מרמז תמה זכות אבות, די זכות פון אונזערע הייליגע אבות אברהם יצחק ויעקב, האט זיך שוין געענדיגט. רבי יוחנן אמר תחון זכות אבות די ת' איז מרמז אויף תחון אז ס'זאל יא זיין א חן די זכות פון די אבות זאל חל זיין. די תוס' ברענגט שוין אין נאמען פון ר"י אז שמואל מיט רבי יוחנן קריגן זיך נישט, שמואל רעדט פון די ת' וואס איז געשטאנען אויף די רשעים מיט בלוט, דאס איז געווען א רמז אז תמה זכות אבות פאר רשעים האט זיך שוין געענדיגט די זכות וועט שוין נישט קענען ביישטיין אפילו די זכות פון אברהם יצחק ויעקב, און די ת' אויף די צדיקים האט געמיינט פארקערט אז פאר זיי איז נאך יא געבליבן פון די זכות אבות. אויף דעם זאגט תוס' פארשטייט מען זייער גוט פארוואס אין אונזערע תפילות האלט מיר אונז אין איין דערמאנען און בעטן דעם אייבערשטן אין די זכות פון די אבות, ווייל פאר צדיקים האט זיך נאך נישט געענדיגט זכות אבות. נאר דארט איז געווען רשעים גמורים און פאר זיי איז געענדיגט די זכות אבות, ס'קען שוין נישט העלפן אפילו די זכות פון די אבות אויך נישט. ביזדערווייל האמער שוין צוויי מהלכים, רב האט געלערנט אז די ת' מיינט תחיה און תמות, און שמואל מיט רבי יוחנן האבן געזאגט אז פאר די צדיקים איז תחון זכות אבות און פאר די רשעים תמה זכות אבות, וריש לקיש אמר, ריש לקיש זאגט א דריטע מהלך אז די ת' איז סוף חותמו של הקדוש ברוך הוא, דאס איז די ענדע פון די זיגל פונעם אייבערשטן, דאמר רבי חנינא, דער אמורא רבי חנינא האט דאך געזאגט, וואס איז די זיגל פונעם אייבערשטן, חותמו של הקדוש ברוך הוא איז דאס ווארט אמת. רש"י ברענגט שוין אז די אנפאנג די ערשטע אות פון די אלף בית איז דאך די אלף, די לעצטע אות איז די ת', און די מיטלסטע אות איז די מ', און דאס איז די זיגל פונעם אייבערשטן וואס דאס איז אמת, און דא האט דער אייבערשטער געהייסן פאר דעם מלאך ער זאל ארויף שרייבן דעם ת' וואס דאס איז די גמר החיתום די זיגל פונעם אייבערשטן אז זיי וועלן ווערן פארזיגלט לחיים, און זיי וועלן ווערן די רשעים וועלן ווערן פארזיגלט למוות. אזוי קומט אויס די מ' אינמיטן פון די אלף בית, סתם אזוי ווייסט מען דאך אז די אלף בית איז דא צוויי און צוואַנציק אותיות, און ס'איז דא צוועלף אותיות פאר די מ', און נאך די מ' איז דא נישט מער ווי נײַן אותיות, איז ווי קומט אויס אז די מ' איז אינמיטן, נאר אז מ'וועט אויכעט צוזאמרעכענען די ענדע, די ענדע כ', ענדע מ', און אזוי ווייטער, איז דאך דא נאך פינף, און צוזאמען איז דא זיבן און צוואַנציק אותיות, און דעמאלטס ווען מ'וועט רעכענען צוזאמען מיט דעם וועט אויסקומען דרײַצן אותיות פאר די מ', און נאך דרייצן אותיות נאך די מ', און די מ' וועט זיין פונקט אינדערמיט. ר' שמואל בר נחמני, דא דארף מען זאגן אמר ר' שמואל בר נחמני זאגט א פערדע מהלך פארוואס מען האט אים געמאכט פונקט א ת', אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מא' ועד ת', דאס איז געווען א רמז, א ת', אז די מענטשן זענען צדיקים גמורים, זיי האבן מקיים געווען די גאנצע תורה פון א' ביז ת', און ווי די מהרש"ל רעדט שוין אויס די זעלבע זאך די ת' פון די רשעים איז פונקט פארקערט, אז זיי זענען געווען רשעים גמורים, זיי האבן עובר געווען אויף די תורה מא' ועד ת'.

אגלה את נבלתה לעיני מאהביה, ואיש לא יצילנה מידי, און קיין שום מענטש וועט זי נישט קענען מציל זיין פון מיין הענט, און דא איז די נביא מרמז אז אפילו די זכות פון די אבות וועט שוין אויך נישט העלפן. שמואל אמר מימי חזאל, חזאל איז געווען די מלך פון ארם, וואס דאס איז געווען אביסל שפעטער, דעמאלטס האט זיך געענדיגט זכות אבות,

זעט מען דאך אז ער רעדט דארטן פון די זכות פון די אבות אברהם יצחק און יעקב און ס'שטייט עד עתה מיינט אז זייער זכות איז נאך אנגעגאנגען ביז יעצט און דעמאלטס האט זיך עס געענדיגט. רבי יהושע בן לוי אמר מימי אליהו ס'האט זיך שוין געענדיגט די זכות אבות פון די צייטן פון אליהו הנביא וואס דאס איז נאך פאר די צייטן ווי רב און שמואל האבן דא געברענגט, צייט ווען אחאב איז געווען מלך ישראל, שנאמר וואס שטייט דארטן אין פסוק ווען ס'איז געווען די מעשה מיט אליהו הנביא מיט די נביאי הבעל, ווען זיי האבן דארטן געמאכט די מזבח און יעדער האט מקריב געווען פאר זיין גאט, שטייט ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר, השם, אלוקי אברהם יצחק וישראל, ער האט געבעטן אין די זכות פון די אבות הקדושים, היום יוודע כי אתה אלקים בישראל ואני עבדך, ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה, היינט זאל באוויסט ווערן אז דו ביסט דער באשעפער און איך בין דיין קנעכט און אלע זאכן וואס איך האב געטון האב איך געטון מיט דיין רשות און אין דיין נאמען. און ווייל דאס שטייט אז ער האט מתפלל געווען די זכות פון די אבות און ס'שטייט היום יוודע איז משמע אז דאס איז נאך ביז די היינטיגע טאג קען עס נאך אנגיין, אבער פון דארט און ווייטער האט זיך עס שוין געענדיגט. יוחנן אמר מימי חזקיהו אין די צייטן פון חזקיהו המלך האט זיך שוין געענדיגט די זכות אבות שנאמר וואס שטייט, ישעי' הנביא זאגט פאראויס אז עס וועט געבוירן ווערן פאר אחז דעם צדיק חזקיהו המלך וואס דער נביא זאגט פאראויס אויף אים אז למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם קנאת ה' צבקות תעשה זאת. פון דא זעט מען אז די נביא האט קלאר געזאגט אז די הצלחה פון חזקיהו המלך וועט נאר זיין ווייל ער איז א מקנא השם צבקות אין זיין אייגענע זכות, אבער נישט וועגן די זכות אבות ווייל דאס האט זיך שוין געענדיגט.